שלום וברכה צו אמש"י מיר, וועגן א פרישן געפעכט צווישן אמעריקע און רוסלאנד וואס נעמט אריין אויכעט אוקריינע. יא, נישט קיין נייעס. נאר דאס מאל קריגט מען זיך איבער א געוויסן סארט וואפן וואס אמעריקע האט מחליט געווען צו שיקן צו אוקריינע אלס א חלק פון א גרעסערן פעקל ס'ווערד איבער א ביליאן דאלער וואס באשטייט פון מיליטערישע הילף און אנדערע סארטן צוגעהערן צו העלפן אוקריינע אין די מלחמה קעגן רוסלאנד. פאראייניגטע שטאטן שיקט טאנקן קיין אוקריינע און די טאנקן ווערן באוואפנט אנגעלאדנט מיט א געוויסן סארט שעל. אזוי ווי א גאן האט קוילן איז דא ספעציעלע קוילן, לאמיר זיי אזוי באצייכענען, פאר טאנקן וואס זענען געמאכט צו אטאקירן דעם שונא, און איינע פון די סארט פון די שעלס, פון די קוילן, פון די טאנק קוילן, באשטייען פון א געוויסן מאטריאל וואס איז קאנטראווערסאל, עס איז דא צדדים איבער דעם, און ס'איז דא א דעה וואס האלט אז ס'איז שעדליך און מ'טאר עס נישט נוצן, דער נאמען פון דעם איז דיפליטעד יורעניום שעלס. ז. רוסלאנד האט אראפגעריסן שארף קריטיקירט די אמעריקאנער החלטה, און קריטיק איז געקומען אויכעט פון אנדערע ריכטונגען איבער די וועלט, הגם מיט סאך שטילערע טענער. וואס רעדט מען דא? מען זאגט, די רוסלאנד און אנדערע וואס קריטיקירן די באנוץ פון די סארט שעלס פון די סארט טאנק קוילן טענה'ן אז זיי זענען שעדליך. גוט מארגן. קוילן זענען געמאכט געווארן צו זיין שעדליך, ניין? וואס דען איז קוילן געמאכט געווארן צו עסן? כ'מיין ס'איז, מ'האלט אינמיטן א מלחמה און אמעריקע שיקט געווער פאר אוקריינע צו קענען זיך שלאגן מיט רוסלאנד. די טענה איז נאר אבער אז ס'איז מער שעדליך ווי ס'דארף צו זיין אדער ווי ס'מעג זיין און ס'קען אויך ברענגן שאדן אויפן לענגערן טערמין, דאס הייסט אין די ווייטער צוקונפט, פאר אומשולדיגע מענטשן וואס זענען נישט פארמישט אין די מלחמה. איז די שאדן פון וואס מען רעדט דא איז די זעלבע, הגם פארשטייט זיך אליין אויף א אומפארגלייכליך קלענערן אופן, ווי נוקלעארע געווער. אטאם באמבעס איז איינע פון די זאכן וואס מאכן איינע פון די אייגנשאפטן פון נוקלעארע קראפט מען רעדט פון די שעדליכע זייטן דערפון וואס מען רעדט שוין נישט פון הרג'ענען מענטשן נאר מען רעדט אויך פון פארסאמען די לופט פארסאמען געוויקסן פארסאמען די וואסערן איז עפעס וואס מען רופט רעדיאו-אקטיוו אדער רעדיעשאן מען רופט עס בקיצור ראדיאציע ס'הייסט אז דאס איז א מאטריאל, געוויסע מאטריאלן זענען דא וואס געבן ארויס א געוויסע סארט ענערדזשי פון זיך וואס איז זענען שעדליך פאר לעבעדיגע זאכן, און לעבעדיג רעדט מען דא אינעם ברייטן באנוץ, אין די זייער א כללית'דיגע טייטש אינעם ווארט, און ס'נעמט. אויך אריין אין געוויקסן. און געוויקסן פארשטייט זיך אליין אם בעלי חיים און אפגערעדט פון מענטשן. אז ס'דרינגט אריין אין די DNA פון זאכן און ס'מאכט דארטן אן גרויסע שאדנס, שאדנס וואס קען אנהאלטן נישט נאר אויף יארן שפעטער נאר אפילו אויף דורות שפעטער. דוגמא פון דעם האט מען האט די וועלט געזען אויף א גרויסע און אויף א שטארקע פארנעם אין די צוויי יאפאנעזישע שטעט היראשימא און נאגאסאקי ווי די פאראייניגטע שטאטן האט אראפגעלאזט א אטאם באמבע דא איינס און דארט איינס ביים סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה און די שאדנס האבן זיך געזען אויף ממש דורות שפעטער קינדער זענען געבוירן געווארן בעלי מומין און קראנק אלס א תוצאה פון די רעדיאאקטיווע מאטריאל וואס די אטאם באמבע האט דארטן ארויסגעלאזט. איין אזא מאטריאל וואס איז נאטירליך רעדיאאקטיוו אז נאטירליך לאזט עס ארויס פון זיך די סארט ראדיאציע שטראלן וואס זענען אזוי נישט געזונט פארן מענטש הייסט יורעניום. ס'איז א געוויסע נאטירליכע עלעמענט, אזא סארט לאמיר זאגן מעטאל, פונקט ווי ס'איז דא אייזן און גאלד און קופער, איז דא עפעס וואס הייסט יורעניום. יוראניום איז איינע פון די גאנגבארסטע מאטריאלן וואס מען נוצט צו פראדוצירן נוקלעארע קראפט, נישט דווקא אטאם באמבעס, נישט דווקא פאר מיליטערישע צוועקן, נאר אפילו פאר ציווילע צוועקן, ס'איז דא נוקלעאר רעאקטערס וואס מען נוצט צו פראדוצירן עלעקטריסיטי, סאו נוקלעאר ענערגיע באקומט מען דורכן זיך שפילן מיט די אטאמס פון זאכן, און זיך שפילן מיט די אטאמס פון זאכן אויף דעם אופן אז מען זאל באקומען די תוצאות איז א שווערע זאך, און יוראניום אדער א געוויסע סארט יוראניום איז שטעלט צו די בעסטע געלעגנהייט, עס איז די גרינגסטע זיך צו שפילן און טון וואס מען דארף צו טון מיט די חפץ, מיט די זאך, מיט די מאטריאל, מיט די אטאמס שבו, צו באקומען די, ארויסבאקומען פון דארטן די נוקלעארע קראפט. סאו יוראניום ווי געזאגט איז נאטירליך רעדיאו-אקטיוו, מען גראבט עס אויס פון דער ערד און ס'גיבט ארויס פון זיך שעדליכע שטראלן, יא, די זון גיבט אויך ארויס, אגב, עכט שעדליכע שטראלן וואס זענען זייער זייער אפילו מסוכן פאר פאר מענטשן, פאר בעלי חיים און אזוי ווייטער, נאר כמעט די גאנצע כמעט די גאנצע סכום פון די שעדליכע שטראלן וואס קומען פון די זון ווערט אפגעשטעלט דורך די אטמאספערע. יא, דער אייבערשטער האט געמאכט א. א שוץ, א מאנטל, ארומגענומען ארום די וועלט, ארום די כדור הארץ, וואס זאפט איין אדער שטויסט צוריק כמעט די גאנצע פון די שעדליכע שטראלן פון די זון און לאט דורך נאר דאס וואס איז גוט, גוט פאר די וועלט, גוט פאר די מענטש. יורעניום לאט ארויס פון זיך געוויסע סארט ענערדזשי, געוויסע געוויסע סארט ראדיאאקטיווע, ס'איז א ראדיאאקטיווע מאטריאל דאס הייסט אז ס'רינט פון דעם נאטירליך ארויס ראדיאציע וואס זענען זייער שעדליך פארן מענטש. יורעניום וואס מ'גראבט ארויס פון דער ערד און מ'טוט וואס מ'דארף צו טון דערמיט צו נוצן די אטאמס פאר נוקלעארע ענערדזשי, פאר נוקלעארע קראפט, יא, ווערט אויסגערייניגט פון די רעדיאו-אקטיווע מאטריאל, און וואס מ'בלייבט איבער איז מיט א שטיק אייזן וואס איז בערך נייטראל, אזוי ווי יעדע שטיק אייזן, ער געט נישט פון זיך גארנישט ארויס עפעס ספעציעל, ער איז א שטיק אייזן וואס קלאצט און ווארט ביז דער מענטש זאל מיט עם עפעס טון, האפנטליך עפעס נוצליך. די יורעניום האט א מעלה, ס'איז דאך א מעטאל, אז ס'איז זייער זייער א שטארקע סארט מעטאל, ס'איז די ס'איז מער געדעכט און דהיינו מער שטארק ווי געווענטליכע אנדערע סארט מעטאלן ווי אייזן און קופער און אזוי ווייטער. איז אין די, די פאראייניגטע שטאטן איז אויפגעקומען מיט דעם נאך מיט איבער בערך פופציג יאר צוריק אז מ'קען נוצן די מאטריאל יורעניום איז די, דא קומט אריין די נאמען דיפליטעד יורעניום, דאס טייטשט יורעניום וואס זענען שוין געווארן נייטראליזירט, אפגענוצט, באפרייט פון כמעט די גאנצע ראדיאאקטיווע מאטריאל, יא, אין אנדערע ווערטער, ס'רינט, ס'געט כמעט מער נישט ארויס פון זיך די שעדליכע ראדיאציע, אז מ'קען עס נוצן פאר די אייזן שבוי אלס א געווער, איז מ'נעמט געווענטליכע טענק שעלס, טאנק קוילן לאמיר זאגן, און ביים שפיץ לייגט מען צו א שטיקל פון יורעניום, און דאס מאכט עס סאך סאך שטערקער מער מאכטפול, ס'האט נאך אייגנשאפטן ווי למשל אז די שפיצן ווען ס'קומט אן ס'ווערט געשאסן צו אן אנדערע טאנק, לאמיר זאגן אן אמעריקאנער עיברעמס טענק וואס די אוקריינער באקומען פון די פאראייניגטע שטאטן, ער שיסט ארויס אזא קויל וואס איז האט ביים שפיץ אזא דיפליטעד שטיקל יורעניום, איז ווען דאס רירט אן דעם טאנק פונעם צד שכנגד פונעם שונא ווערט עס נאך מער אויסגעשארפט, אזא נטיה האט עס, ווערט אוועקגעשטעלט אויף אזא אופן און ס'האט די אייגנשאפט אויך, ס'ווערט אויסגעשארפט און ממילא געט עס עס חוץ די געדעכטקייט, די שטארקייט דערפון, אז ס'קען דורכברעכן מער ווי געווענטליכע אייזן, ווערט עס נאך אויסגעשארפט אויך. די אונטערשטע שורה דערפון איז אז אזעלכע. טאנק שעלס וואס באשטייען פון ביים שפיץ ווערן צוגעלייגט צו זיי דיפליטעד יורעניום קענען דורכלעכערן די געווענטליכע שוץ מיטלען די פאנצערס מיט וואס א טאנק ווערט ארומגענומען דאס איז די ציל דאס איז די ציל דערמיט און דאס איז די סיבה פארוואס די פאראייניגטע שטאטן האט עס אנטוויקלט. דאס פארשטייט זיך איז אויך די סיבה פארוואס די פאראייניגטע שטאטן גייט יעצט צושטעלן די שעלס פאר די אוקריינישע מיליטער וואס האלט אינמיטן א מלחמה מיט רוסלאנד, און די דיפליטעד יורעניום שעלס זענען זייער אפעקטיוו דורכצולעכערן די טאנקן פונעם שונא, אין דעם פאל די רוסן. איז דאס אליין איז יא נאך נישט די פראבלעם, יא? וועגן דעם זענען זיי געמאכט געווארן. זיי פאלן אריין די זעלבע קאטעגאריע ווי אלע אנדערע ווי אלע אנדערע וואפנס, ווי אלע אנדערע סארטן געווער, וואס אוודאי זענען זיי שעדליך, זיי מאכן נאר שאדן, זיי ברענגן ס'קאסט לעבנס און ס'שיסט אראפ עראפלאנען, ס'נייטראליזירט טענק און אזוי ווייטער, וועגן דעם איז געווער געמאכט געווארן לכתחילה נאר די קאנטראווערסיע ארום די שעלס ארום די טאנק קוילן האט צו טון מיט דעם וואס זיי בלייבן א משהו רעדיאאקטיוו. יא, די יוראניום ווי דערמאנט ווען מען גראבט זיי ארויס זענען זיי שטארק רעדיאאקטיוו, ס'טייטש זיי געבן ארויס א גרויסע מאס פון די שעדליכע ראדיאציע שטראלן וואס ווערט אפגעשטעלט, נייטראליזירט, אבער נישט אינגאנצן, אביסל, א משהו בלייבן זיי איבער, רעדיאו-אקטיוו, און צו די משהו איז טאקע שעדליך, צו ס'מאכט ממש אויס, איבער דעם איז דא אן אלטע קריגעריי, נישט קיין נייע זאך, די פאראייניגטע שטאטן האט שוין גענוצט, האט אין די פארגאנגענהייט שוין דריי מאל גענוצט די סארט שעלס, די דיפליטעד יורעניום שעלס, זיי האבן עס גענוצט אין די ערשטע גאלף קריג מיט איראק, ת"ש נו"ן אל"ף, אמעריקע האט עס אויך גענוצט, צווייטע גאלף קריג מיט איראק, ביים צווייטן פרעזידענט בוש אין טו טאוזנט און טרי, איז און און שוין און דעמאלטס זענען אויך געווען האט מען אויך געהערט קריטיק, ס'איז געווען פון פארשידענע ריכטונגען געקומען קריטיק, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווארן נאך אינגאנצן פעסטגעשטעלט אויף זיכער אז די ראדיאציע וואס דאס גיבט ארויס איז טאקע נישט שעדליך, אז ס'לאזט נישט איבער קיין שאדנס אויפן לענגערן טערמין, לאורך הימים. די יונייטעד נעישאנס האט שוין אנגעהויבן אויספארשן די זאך, סייענטיסטן און וויסנשאפטליכע וואס געבן זיך אפ מיט דעם מקצוע צו אריינקוקן אין דעם טיפער און זען אויב די דיפליטעד יורעניום שעלס אויב די מאס ראדיאציע וואס זיי געבן פון זיך ארויס און הכל מודים אז עפעס געבן זיי נאך פון זיך ארויס אויב דאס איז ממש ממשות'דיג און ס'ברענגט טאקע שאדנס די שאדנס וואס רעדיעישן קען ברענגען פאר מענטשן. באפונד אויף דערווייל צייטווייליג איז געווען אז ניין זיי לאזן נישט איבער קיין קביעות'דיגע שאדנס וואס בלייבן דארטן לאורך ימים ושנים, אבער ס'איז נישט זיכער, ס'איז נאכנישט פעסטגעשטעלט געווארן אויף זיכער, און ס'זענען דא אנדערע וואס טענה'ן אז זיי ברענגען יא שאדנס. איז די יו-ען אליין האט אויסגעדרוקט אומצופרידנהייט פאראיאר נאך ווען מ'האט אנגעהויבן רעדן וועגן אזא מין היכי תמצא אז אמעריקע זאל צושטעלן פאר אוקריינע די סארטן שעלס, די סארט טאנק קוילן, האט די יו ען געברומט מיט אומצופרידנקייט ווייל ס'זענען יא דא אזעלכע וואס טענה'ן אז זיי לאזן איבער אז די רעדיעישן איז גענוג שטארק הגם מ'רעדט פון זייער א באגרעניצטע זייער זייער א קליינע מאס רעדיעישן און טאקע וועגן דעם איז עס נאך מונח בספק ס'איז נישט זיכער אז יא אבער ס'איז אויך נישט זיכער אז נישט ס'איז נישט זיכער אז זיי שאטן בכלל נישט ס'איז דא א טשענס אז יא. רוסלאנד האט טאקע קריטיקירט די אמעריקאנער החלטה צו שיקן די סארט שעלס יעצט צו אוקריינע און געזאגט אז דאס איז אזא סארט נוקלער, ס'איז א געוויסע סארט, א סוג פון נוקלעארע געווער. פארוואס איז עס א געוויסע סוג פון נוקלעארע געווער? ווייל ס'האט די זעלבע אייגנשאפט, איין געוויסע אייגנשאפט פון אן אטאם באמבע, דהיינו די רעדיעישן וואס דאס גיבט פון זיך ארויס, וואס איז אזוי שעדליך, האט דאס אויכעט. ס'איז טאקע נישט באמת קיין עכטע נוקלעארע געווער, אבער ס'האט איינע פון יענע אייגנשאפטן אז ס'גיבט ארויס רעדיעישן. יעצט אוועק פון רוסלאנד און אמעריקע און צוריק צו די מציאות בכלל, איז הכל מודים אז דאס גיבט ארויס רעדיעישאן, הכל מודים אז רעדיעישאן אין א גרויסע מאס איז גאר מסוכן און עס קען פארפעסטן לופט, פארסאמען לופט און שעדיגן די געוויקסן, שעדיגן די ערד, שעדיגן די לופט און און מ'רעדט פון א שאדן וואס בלייבט אויף לאנגע לאנגע יארן ווי געזאגט, סאו דאס איז הכל מודים אז רעדיעישן איז זייער שעדליך, הכל מודים אז די מאס רעדיעישן וואס די אפגעלאפענע אפגענוצטע נייטראליזירטע יוראניום וואס מ'זיצט פאר די שעל וואס מ'נוצט פאר די שעלס אז די מאס רעדיעישן וואס דאס גיבט ארויס איז זייער מינימאל. און ס'זיצט אויך לכאורה, אזוי איז משמע פון דעם אז ס'איז דא צוויי צדדים, אז די סכום רעדיעישאן זיצט ערגעץ ווי זייער נאנט צו די גרעניץ פון צווישן שעדליך און אומשעדליך, און יעצט האמיר דא אזא ליטווישע חקירה צו ס'איז אויף די זייט צו ס'איז אויף יענע זייט. און וואס איז די עכטע סעלושען? די עכטע סעלושען איז ווארטן אויף די נבואה פון ישעיה הנביא זאל מקויים ווערן אז מ'וועט קומען צו א מצב פון שלום מ'עט זיך נישט וועלן שלאגן, און נישט צו איך מעג מאכן אזויפיל שאדן אדער נאר ווייניגער שאדן, וויפיל קאלעטערעל דעמעדזש ס'וועט זיין, וויפיל אומשולדיגע זייטיגע מענטשן און זאכן וועלן אויך ליידן לכבוד דעם וואס איך דארף מיך יעצט שלאגן אדער פארטיידיגן אדער אטאקירן א צווייטן, נאר אז מ'וועט נעמען בלשון הפסוק די שווערדן און די שפיזן און מאכן דערפון כלים פאר אגריקולטור, פאר אגריקולטשור, צו פלאנצן און צו זייען אז ס'זאל זיין עסן פאר מענטשן. און נעמען די יורעניומס מיט די טאנקן מיט די ערעפלאנען, צעלאזן זיי אלע און נוצן די אייזן אויפצובויען זאכן, כלים, געצייג, טולס, וואס זאלן העלפן בעסער מאכן דאס לעבן פאר אנדערע מענטשן. ברכה און הצלחה. נאר נאך איין ווארט, א קלייניגקייט, אז כ'שיק ארויס יעדע דאנערשטאג אן אימעיל, בדרך כלל יעדן דאנערשטאג, מיט אפאר קורצע פערעגרעפס וועגן דאס און וועגן יענץ, אויב ס'סאונדט דיך אינטערעסאנט קענסט דיך אויפסיינען דורך שיקן אן אימעיל צו אימעיל עט ברעקעלעך דאט קאם, ברעקעלעך ספעלט זיך בי אר אי קעי אי על אי סי עיטש, ברעקעלעך דאט קאם, אימעיל עט ברעקעלעך דאט קאם, און אויב ס'געפעלט דיר עסטו עס ווייטער לאזן לויפן, ס'וועט אנקומען בעזר השם, און אויב נישט קענסט דיך אראפסיינען, ס'א קוועטש מיט א באטן.